לעילו נשמת הרב החסיד הרב ר' יואל ברב רפאל נחמן הכהן קאהן ליום היארצייט שלו ו' מנחם אב.
אחת השיחות דהתוועדות אור לחמישה עשר באב תשל"ח.
האט דאס אויך דער קשר מיט די פרשת השבוע בכללותה. וואס דאס איז פרשת ואתחנן, וכמדובר כמה פעמים דשמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, איז דאס איז כולל און גיבט ארויס די נקודה פון כל הפרשה כולה, וואס ואתחנן האט זיך די אלע פירושים, לכל לראש איז דאס דער פירוש פון ענין התפילה. ווי ער זאגט אין מדרש אז תפילה האט זיך צען לשונות און איינע פון זיי איז דער לשון פון ואתחנן, ס'האט אויכעט ביי זיך דעם ענין פון מתנת חינם, פון מתנה ביז מתנת חינם ווי ער טייטשט עס אויף אין מדרשי חזל, און דער ענין פון מתנה גייט עס אויף כללות ענין התורה וואס זי מתנה יש לך און דאס האט דער אייבערשטער געגעבן אידן, ביז א מתנה וואס זי איז דער עיקר ענין המתנה, חמדה גנוזה יש לך, וואס דערפאר איז דאך אויכעט ואתחנן פארבונדן מיט משה רבינו, וואס עניינו פון משה איז כללות עניינו געווען, דער ענין פון תורה זכרו תורת משה עבדי, שנקראת על שמו, דערפאר וואס מסר נפשו עליה, וואס דערפון איז פארשטאנדיג אז כל ענינו איז געווען דער ענין פון פון תורה וכלשון הידוע משה אמת ותורתו אמת, און דערפאר אויכעט ווי מען זעט זיך אז אין די דרושים פון נחמו נחמו און חמשה עשר באב ברענגט מען דארט אויכעט אראפ דער ענין פון ואתחנן, וואס לכאורה איז דאס דער קשר ל ע ניט אינגאנצן מוכרח און ניט אינגאנצן פארשטאנדיק, נאר דאס איז כאמור ווי בפשטות איז אז ואתחנן הייבט זיך אלעמאל אן נאך שבת פרשת חזון, וואס שבת פרשת חזון איז אלעמאל דער שבת שלפני תענית פון תשעה באב. און דערנאך מוז זיך גלייך אין די זעלבע וואך נאך אנהייבן דער ענין פון ואתחנן, וואס בפשטות איז דאך אויכעט ואתחנן געווען אעברה נא ואראה את הארץ, און וואס דאס איז דאך תפילתם של צדיקים אף על פי וואס דעמאלט איז דאס ניט נתקיים געווארן. איז אויך אויכעט נתקיים געווארן בנוגע צו אוירה של ארץ ישראל ווי גערעדט אמאל בארוכה, און ווי דער ראגאטשאווער איז אין דערויף מאריך אז דאס האט משה אויפגעטאן עד היום האחרון אין אוירה של ארץ ישראל, אויכעט ווי דער ענין איז על פי חסידות אז ער האט אויפגעטאן א געוואלט האט ער געוואלט אז ביי יעדער אידן זאל זיין די עבודה אין אן אופן פון ראייה און האט עס אויפגעטאן ביי יחידי סגולה. און האט עס אויפגעטאן ווי ביי אין דעם יחידי סגולה וואס איז דא ביי יעדער אידן, כמובן פון אט א די דרושים, וואס דאס הייבט זיך אן גלייך לפי ערך הירידה, בדוגמא ווי ס'איז דעמאלט געווען די ירידה בכי' בלפי שעה, על דרך זה די בכי' לדורות ווערט דערפון דער הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, אז ס'ווערט מקויים די בקשה פון ואתחנן. און ווען ווערט זי מקויים? גלייך ווען ס'ענדיגט זיך דער ענין פון תשעה באב, איז דער תשעה באב שוין א טאג אין דער וואך פון ואתחנן, כמדובר לעיל, ווי מ'זעט עס אויכעט בפשטות אין קביעות הקביעות השבועית און קביעות היומית. און אין ענין יוצא מידי פשוטו, אז אמת טאקע איז געווען דער ענין פון פועל זיין די עבודה מתוך ראי', און אז זי זאל זיין די עבודה בשעת יתקיימו על ידי, ווי חסידות טייטשט אפ אז משה רבינו האט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל, וועט זיין דער אופן קיום המצוות על ידי, ווי די משה מקיים די מצוות און אזוי וועט עס זיין ביי יעדער אידן. און ביי אלע אידן, אבער אבער אין ענין יוצא מידי פשוטו אז דאס מיינט אין אעברה נא ואראה את הארץ, נאר דער אייבישטער לאחרי העבודה פון ימי הגלות איז מקיים אט א די תפילה ביז אין אן אופן עושה פריער עושה מחצה אויכעט דעם עושה כולה מיט תכלית השלימות פון מצוות רצונך תכלית השלימות פון קיום הבקשה ואין ענין יוצא מידי פשוטו לאחרי ווי מ'איז שוין דורכגעגאנגען די ניין טעג פון אב, און ווי קביעות שנה זו אויכעט דעם צענטן טאג פון אב, וואס דעמאלט איז געווען דער ענין וואס נדחה אין דעם עשירי באב, זאל עס מקוים ווערן בקרוב ממש די אעברה נא ואראה את הארץ למטה מעשרה טפחים בכל אחד ואחת מישראל, ומשה ואהרן עמהם, ובפרט נאך אז ס'איז געווארן פארשטארקט געווארן דער גאנצער טומל אויכעט בפשטות, און מען קוקט אויס וואס וועל איך זאגן בנוגע צו די לעצטע מאורעות און צו די לעצטע צייטונגען און דעם טומל און יענעם טומל און די סברה און יענע סברה, איז א שאד די צייט אויף דרוף אזוי ווי דער בפועל דערפון. דארף ער זיין אין דריי וואכן ואחרי זה, איז א זיכערע זאך אז בינתיים וועלן זיין כמה שינויים שונים ומשונים, דער איין שינוי וואס איז שוין געווען לטובה, מען שרייט שוין ככרוכיא אז א שאד וואס מען האט ניט אפגעטון דעם גאנצן ענין פון באזעצן דארטן מיט א זמן לפני זה, וואלט מען נישט געהאט איצטער די צרות צרורות מיטן פארענטפערן זיך. און חרטה האבן און החלטה אהין און החלטה אהער, און נוסף מזמין געווען און מוסיף געווען א לחץ א לחץ וכו' וכו', אבער מהוויה דהכי ממנו יפלא כל דבר, איז דאך בשעתא חדא וברגעא חדא, יערה עליהם רוח ממרום א יעדער איד זאל טון וואס ער דארף טון,

און זאל קיינעם קיין זאך נישט שאטן, הוי' ילחם לכם ואתם תחרישון, זאל דאס זיין טאקע כאמור למטה מעשרה טפחים ובעגלא דידן, און ביז דעמאלס זאלן זיך נישט טומלען מיט ענייני פאליטיקע די וואס קאנען בלאו הכי גארנישט אין דרוף ניט טון. און די וואס קענען יא טון זאלן זיך אויכעט נישט טומלען נאר טון בפועל, והמעשה הוא העיקר, און אט דעמאלט אז מען שפרינגט אריין און בלייבט עס דעמאלט אין אחר מעשה כלום און ס'בלייבט אזוי ובפרט נאך אז דאס איז מיוסד על דיבורו של הקדוש ברוך הוא וואס חשיב מעשה און וואס דער אייבערשטער האט כורת געווען דעם ברית בברית בין הבתרים און געזאגט לזרעך נתתי דאס איז אייערע א נחלה פון יעדער אידן און אלע אידן א ארץ ישראל לגבולותיה כמדובר כמה פעמים ס'איז מער נישט ווי מ'דארף זיך אפשעמען און זאגן די מעשה ווי דאס איז און ער גאר קיין זאך נישט מחדש יענע ווייסן דאס בלאו הכי נאר מען רעכנט אפשר וועט מען זיך דערשרעקן פאר דער גויאישקייט וואס אין א אידן, וואס דאס ברענגט צו דערשרעקן זיך פאר דער גויאישקייט וואס געפינט זיך אין וועלט, וועט זיין אל יבוש מפני המלעיגים, און דאס איז גארניט אזא מין שווערע זאך, מען דארף נאר טון ווי מען זאל, ווי ער זאגט פאר דרוף פון שלחן ערוך, דער שויתי הוי' לנגדי תמיד. ובפרט נאך ווי דאס אייכעט מבואר אין צוואת הריב"ש, צוואה פון דעם בעל שם טוב, וואס דערמיט הייבט זיך אייכעט אן צוואת הריב"ש מיט שויתי הוי' לנגדי תמיד, מיט די אלע פירושים וואס ער זאגט דעמאלט, וואס ער זאגט דארטן, איז א זיכערע זאך אז מימיני בל אמוט,

כן תהיה לנו דורך די עניינים וואס מ'וועט טאן אין ענין מיוסד אויפן ענין האמונה אין די עניינים פון תורה תפילה און תורה וצדקה וואס דאס איז כולל כל המצוות כולן און אפילו טאן על כל פנים באצבע קטנה און נאך ווייניגער איז דאך דאס וואס דאס טוט בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא קומט ארויס גלייך די אהבה רבה פון דעם אב, ביז וואנעט אז ס'ווערט מנחם אב און ס'ווערט מנחם בגלוי למטה מעשרה טפחים, און מ'גייט מקבל זיין פני משיח צדקינו בקרוב ממש ובעגלא דידן ולמטה מעשרה טפחים, ביז אז קיין איין און איינציגער איד בלייבט ניט אין גלות הפנימי. במילא והרוחני, במילא בלייבט ער ניט אויכעט אין גלות כפשוטו, און מ'איז מקבל פני משיח צדקינו בשמחה ובטוב לבב לחיים.